היסטאריע און ארכילאגיע נומער צוויי הונדערט זעקס און צוואַנציק, פון איזמיר קיין גאליפאלי חלק ד', די נומער ווי מען קען מיר לאזן הערות'דיגע קאמענטארן אויף דעם שמועס און אויף אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן איז, טו זירא עיט, ניין וואן סעווען, טרי עיט, טו ניין. מען קען מיר אויך דארטן טעקסטן, טו זירא עיט, ניין וואן סעווען, טרי עיט, טו נײַן. אין די פֿריִערדיקע שמועסן האָבן מיר איבערגעלאָזט שבתּ צבֿי אַרויסוואַנדערן פֿון ירושלים, גיין אויף חוץ-לארץ, נאָך וואָס ער איז פֿון דאָרטן פֿאַרטריבן געוואָרן פֿון ירושלים בבושת פּנים, נאָך וואָס די רבנים פֿון ירושלים האָבן אים מחרים געווען און מ'האָט אים פֿאַרשיקט פֿון דאָרטן אַוועקצוגיין פֿון ירושלים. דאָס איז נישט די ערשטע מאָל וואָס שבתּ צבֿי איז שוין פֿאַרטריבן געוואָרן. שבתּ צבֿי איז שוין געווען צוגעוואוינט אין זײַנע פֿריִערדיקע יאָרן צו מיטמאכן וואנדערנישן און וואגלנישן פון שטעט וואו מען האט אים איבעראל פארטריבן. דאס איז דאך געווען שבתי צבי'ס סדר איבעראל. אנגעקומען אין א שטאט איז ער רואיגערהייט, איידעלערהייט, אבער ווי נאר ער האט זיך צולאזט און דער שגעון האט זיך גענומען שפילן א ראלע, איז ער פארשיקט געווארן פון שטאט בבושת פנים נאך וואס די רבנים פון שטאט האבן אים אוועקגעטריבן פון דארטן. אזוי איז געווען אין איזמיר, אזוי איז געווען אין אין קושטא, אזוי איז געווען אין סאלאניקי און אין נאך פארשידענע אנדערע שטעט. פארט איז דא א גרויסע חילוק צווישן שבתי צבי'ס יעצטיגע גירוש און די פריערדיגע גירושים פון וואס ער האט געליטן. בשעת אלע אנדערע פריערדיגע מאל וואס ער איז פארטריבן געווארן איז ער געווען א איינזאמער מענטש איינער אליינס, נאך וואס קיינער האט אים נישט אנגעקוקט און ער געווען שטאטס משוגענער און שטאטס נאר, איז ער שוין דא געווען מער אנערקענט. ער איז שוין דא אנטלאפן טאקע בבושת פנים, אבער ער האט שוין געהאט א שטיקל מאווומענט אונטער זיך, ער האט שוין געהאט א שטיקל אנהענגערשאפט, א געניט אויג האט שוין געקענט שמעקן אז עפעס גייט זיך דא אפקאכן בקרוב, ער האט שוין געהאט אונטער זיך אז א מענטש ווי נתן העזתי וואס מען האט שוין אנגעהויבן רופן נתן הנביא, וואס ער האט געשיקט בריוו און מפרסם געווען קבל עולם ומלואו אז דא איז דא משיח, וואס ער איז שבתי צבי און ער קומט צו גיין אויסלייזן די אידן, ס'איז שוין געווען אסאך אידן וואס האבן מיטגעהאלטן מיט אים, בפרט אין די שטעט עזה און אין חברון אין ארץ ישראל ווי דארטן האט מען אסאך מיטגעהאלטן מיט אים, און ס'איז שוין געווען געלט און גבירים וואס האבן דאס פינאנצירט אזא שטייגער ווי די דזשאליבי פון מצרים, ר' רפאל יוסף, און נאך פארשידענע אנדערע. און מ'האט שוין געקענט זען אז דאס איז שוין נישט סתם א מענטש, א איינזאמע מענטש וואס רעדט זיך איין אז ער איז משיח, נאר דא קומט שוין עפעס מער א ערנסטערע זאך. און ריכטיג ער איז טאקע פארטריבן געווארן פון ירושלים, אבער גייט ער נישט דא ווייטער לעבן ווי א איינזאמער פשוט'ער מענטש, נאר ס'גייט זיך עפעס גייט זיך דא אויסקאכן פון דעם גאנצן געשעפט ארום שבתי צבי. כדי צו גיין ווייטער און פארשטיין איז וויכטיג דא איבערצוגיין דעם לוח הזמנים, ס'איז וויכטיג בכלל צו האלטן חשב חשבון אויפן לוח און פארשטיין דער לוח פון תכ"ה יענעם יאר וויאזוי ס'האט זיך אויסגעקאכט כדי צו פארשטיין און מיטהאלטן דא פון דא און ווייטער. איז לאמיר מאכן א שטיקל אין קורצן פון פריער לויט די סדר הזמנים וואס דארטן האט זיך אפגעטון, געבנדיג אויך די מעגליכקייט פאר דיע וואס הייבן יעצט אן און הערן זיך יעצט איין צום ערשטן מאל אונזערע שמועסן אויף כת ש"ץ, זאל פארשטיין אביסל וואס דא טוט זיך, דעם עבר, און פארשטיין דעם הווה מיטן עתיד לויטן עבר. איז אונז האלטן דא יעצט בעצם מיט תכ"ה, וואס די יארן ביז תכ"ה איז שבתי צבי, אויסער זיינע פאר מיטמאכענישן וואס ער האט מיטגעמאכט איז ער געווען א שטילע איינזאמע מענטש רואיגערהייט זיך געלעבט אין זיין ווינקל אין ירושלים אין א פארשפארטן הויז ווי דארטן האט ער זיך מתבודד געווען משבת לשבת און אונז האלט מען דא יעצט בעצם איז דאס ווינטער פון יאר תכ"ה און ער איז געשיקט געווארן דורך די קהילה אין ירושלים צו פארן קיין מצרים צאמצונעמען געלט פאר די פאשא פון ירושלים נאך וואס די פאשא האט ארויסגעגעבן א שווערע שטייער אויף די אידן אין ירושלים, און דאס איז פארגעקומען אום ווינטער פון יאר תכ"ה, און דעמאלטס אין יענע ווינטער איז נאך שבתי צבי געווען א אומבאקאנטער איינזאמער פארשוין, נישט א נישט קיין מענטש מיט א גרויסער אנהענגערשאפט און נישט קיין מענטש וואס האט געצויגן צופיל גרויסע אינטערעסע ביי אנדערע מענטשן, אויסער די מענטשן וואס זענען געווען ארום אים אין ירושלים האט קיינער נישט געהערט פון אים, א שטילער פשוט'ער מענטש. ס'איז אינטערסאנט און איראניש צו באמערקן וויאזוי אזוי שנעל, בלויז עטליכע חדשים שפעטער, איז ער שוין געווארן א וועלטס באקאנטע פיגור. אבער לאמיר דאס נעמען צוביסלעך טריט נאך טריט. ווינטער תכ"ה גייט א איינזאמע איד ארויס פון ירושלים, און נאך א קורצן אפשטעל אין חברון, קומט ער אן קיין מצרים, דער מענטש הייסט שבתי צבי, דארטן אין מצרים געפינט ער זיך, האלט ער זיך אויף אינעם הויז פון די דזשאליבי פון מצרים רפאל יוסף, וואס דער רפאל יוסף געבט אים אסאך געלט, און דארטן אין מצרים האט ער אויך חתונה מיט א געוויסע פרוי שרה פון פוילן, און ער לאזט זיך ארויס פון מצרים ארום פסח צייט, און דעמאלטס ארום פסח צייט שטעלט ער זיך אפ אין עזה, אויפן וועג קיין ירושלים שטעלט ער זיך אפ אין עזה, וואס דאס איז געווען ארום פסח צייט. במשך פסח און ספירה פון יאר תכ"ה האט דער נתן העזתי, דער נתן וואס האט געוואוינט אין שטאט עזה, א באקאנטער מענטש אין די גאנצע וועלט, האט אנגעהויבן אריינצורעגענען אין שבתי צבי, אים אנהייבן פארדרייען א קאפ אז ער איז משיח, נישט מער און נישט ווייניגער. הגם שבתי צבי האט זיך ארומגעטראגן מיט אזעלכע דמיונות, און נאך יארן פריער זייענדיג אין איזמיר האט ער שוין אויסגערופן אז ער איז משיח. אבער איז דאס נישט געווען אויף א מאס אויף א גרויסן פארנעם, און ער אליינס האט זיך געוואקלט מיט זיך צו זיינע דמיונות זענען ריכטיג אדער נישט, און על כל פנים ער האט עס נישט מפרסם געווען מער פאר אנדערע מענטשן, ער האט נישט געוואלט הייסן די שטאט'ס משוגענער. אבער דא קומענדיג קיין עזה איז משך די תקופה פון ספירה צייט פון יאר תכ"ה האט נתן העזתי גורם געווען ער זאל גלייבן אז ער איז טאקע משיח. שבועות פון יאר תכ"ה איז פארגעקומען די גרויסע הכתרה, בשעת נתן העזתי האט מודיע געווען פאר די גאנצע שטאט נאך א געוואלדיגע מחזה נאך א געוואלד וואס מען האט געזען פאריגע וואך פאריגע שמועס און א געוואלדיגע א א א א א שטארקע מצב וואס מען האט געמאכט האט ער מגלה געווען פאר די תלמידים אז שבתי צבי איז נישט מער נישט ווייניגער ער איז משיח. פון דארטן האט זיך אנגעהויבן פאר די קומענדיגע פאר חדשים א גרויסע פראפעגאנדע מאשין. בריוון זענען ארומגעשיקט געווארן איבער די גאנצע וועלט, א גרויסע נסיעה איז אונטערגענומען געווארן אין שפיץ פון נתן העזתי מיט שבתי צבי איבער אלע שטעט און שטעטלעך אין ארץ ישראל, ווי מען האט זיך משתטח געווען אויף קברי צדיקים און געמאכט אויכעט אזויגערופענע נייע קברי צדיקים, זייענדיג מגלה פארשידענע נייע זאכן. וואס זיי האבן אויסגעפונען פון זייער קאפ ארויס, און דער געלט פונעם דזשאליבי רפאל יוסף האט בייגעשטייערט האט פינאנצירט די דאזיגע נסיעות און די דאזיגע באריכטן אין די צייטונגען און די בריוו וואס איז געשיקט געווארן צו אלע קהילות אין די וועלט. דאס האט אנגעהאלטן אפאר וואכן, און דערנאך איז שבתי צבי צוריקגעגאנגען קיין ירושלים פון וואו ער איז געקומען. שבעה עשר בתמוז פון יאר תכ"ה וואס דאס איז אין סאמע זומער תכ"ה איז געווען דער ווענדפונקט ווען שבתי צבי האט געוואלט מאכן דערפון א יום טוב און די רבנים פון ירושלים האבן אים געווארנט אז טאמער וועט ער דאס טון וועט ער פארטריבן ווערן פון דארט. און וויבאלד שבתי צבי האט טאקע אויסגערופן אינאיינעם מיט נתן העזתי, וואס איז שוין גערופן געווארן נתן הנביא, אז מען זאל אין דעם שבעה עשר בתמוז אין יאר תכ"ה נישט פאסטן וויבאלד משיח איז אויפן וועג, האט מען אים אריינגעלייגט די חרם און מען האט אים פארטריבן פון ירושלים. און אצינד האלטן מיר דא יעצט טאקע בין המצרים פון יאר תכ"ה. איז שבתי צבי טאקע אוועקגעגאנגען פון ירושלים און ער איז אנגעקומען קיין סיריע, וואו דארטן איז ער אנגעקומען צום שטאט חלב, חלב וואס דאס ווערט אנגערופן אין די עולם התורה ארם צובא. אנקומען דארטן קיין חלב צו די טויערן פון חלב האט אפגעווארט פאר שבתי צבי א פריידיגע איבעראשונג, א מלכות'דיגע קבלת פנים איז צוגעגרייט געווארן פאר אים, אנשים נשים וטף, די גאנצע שטאט איז ארויסגעקומען צו די טויערן פון חלב האלטנדיג פאקלען אין די האנט, באגלייטן אים מיט שירות ותשבחות ביז צו זיין אכסניא, א רייכע אכסניא אינעם שטאט חלב, ארם צובא. דאס איז געקומען א דאנק דעם וואס נתן העזתי, נתן הנביא, האט האט זיך פאראויס געזארגט דערויף, און ער האט פאראויס געשיקט א בריוו צו דער קהילה אין חלב אין ארם צובא, און זיי אנווארענענדיג אז זיי זאלן נישט נעמען קיין דוגמא פון ירושלים פון וואו מען האט ארויסגעווארפן שבתי צבי, נאר זיי זאלן אים אויפנעמען בכבוד מלכים אזוי ווי ס'פאסט, און צוזאגנדיג דערביי אז טאמער וועט מען אים אויפנעמען מיט די ריכטיגע כבוד מלכים ווי ס'פאסט טאקע פאר משיח, זאגט ער זיי צו א שפע רב וואס וועט זיין אין שטאט און אלע אידן פון דארטן וועלן געהאלפן ווערן מיט וואס זיי דארפן. די בריוון האבן טאקע אויפגעטון די זייעריגע הגם די רבנים פון ירושלים האבן אויך געהאט ארומגעשיקט בריוו האט אבער גובר געווען די בריוו פון די פראפעגאנדע פון נתן העזתי און דאס האט גורם געווען אז די מענטשן פון חלב זאלן אויפנעמען שבתי צבי בכבוד מלכים. שבתי צבי אזוי ווי אונז האבן געשמועסט האבן געהאט דעם כח דעם צויבערקראפט, זיין אריסטאקראטישקייט און זיין געשטעל האט אויסגערופן כבוד און השראה ווי ער איז געגאנגען ווי ער איז געקומען און דאס האט צוגעגעבן צום פייער צום התלהבות פון די אידן פון ארם צובא פון פון חלב. מען האט צוגעגרייט פאר שבתי צבי א רייכע אכסניא, א רייכע פאלאץ ווי דארטן האט ער זיך אויפגעהאלטן די קומענדיגע פאר חדשים, און זייענדיג דארטן האט ער גענאסן פון כבוד מלכים ממש, פאר זיין אכסניא איז קיינמאל נישט געווען ליידיג, בייטאג און ביינאכט אלעמאל זענען געשטאנען דארטן מענטשן, שטייענדיג מיט כבוד און רעספעקט, ווארטנדיג אויף די רגע וואס שבתי צבי וועט ארויסקומען פון די אכסניא. און ווי ער איז געגאנגען און ווי ער איז געשטאנען איז מען אים נאכגעגאנגען און באזונגען מיט כבוד מלכים. גייענדיג אין די גאסן, גייענדיג אין בית מדרש, און צוריקגייענדיג, פלעגט שבתי צבי גיין אנגעטון מיט קעניגליכע קליידער, האלטנדיג א גאלדענעם שטעקן אין די האנט. און אזוי איז די שטאט פארוואנדלט געווארן צו דעם צענטער, צו דעם הויפט שטאט, צו דעם בירה, צו דעם מרכז פון שבתי צבי און פון זיינע אנהענגער. די צייטונגען בימים ההם האבן גענומען רעש'ן. מען האט עס גענומען באשרייבן באשרייבן איבעראל. רעפארטער מיט צייטונג שרייבער זענען אראפגעקומען קיין חלב קיין ארם צובא, און יעדער איינער האט באוואונדערט די נייעם געשעעניש. אז ס'געפינט זיך אין שטאט די אידישע משיח געפינט זיך, יעדער האט גערעדט דערפון, מען האט גערעדט פון די כבוד וואס די אידן אין שטאט געבן אים אפ, מען האט גערעדט וואס די אידן דערציילן דארטן אז אט אט גייט ער קומען און אויסלייזן די אידן און צאמנעמען אלע אידן און גיין מיט זיי קיין ירושלים ווי דארטן גייט מען אויפבויען דאס בית המקדש. דאס איז געווען די געשפרעך פונעם פונעם טאג אין אלע צייטונגען און איבעראל, ביי אידן און ביי גוים צוגלייך האט מען איבעראל גערעדט פון דעם. דארטן זייענדיג אין חלב האט שבתי צבי געשטעלט נביאים, א נייע זאך וואס ער האט געטון, ער האט געשטעלט נביאים עס זאלן זאגן נביאות, אין א בריוו וואס מען געפינט פון יענע צייט פון א איינוואוינער פון חלב פון ארם צובא שרייבט ער דארטן אז היינטיגע טעג איז דא אין חלב צען נביאים און פיר נביאות, פרויען נביאים. און זיי שרייבן אז ס'דא טייל פון די נביאים וואס פאר דעם האבן זיי נישט געקענט אפילו לערנען, האבן זיך פלוצלינג גענומען זאגן דברי תורה אפילו זיי האבן פאר דעם נישט געלערנט. אויסער דעם, אידן האבן אנגעהויבן צו פילן דארטן אין חלב אז משיח איז דא, מ'האט געזען משיח מיט די אייגענע אויגן בשעת נתן העזתי האלט קאנטאקט מיט די אידן פון חלב, און מען האט אנגעהויבן עוסק צו זיין אין תשובה און תיקון המעשים, וויבאלד אידן האבן זיך אנגעהויבן צו גרייטן געהעריג אויף משיח, מען האט אנגעהויבן זיך צו גרייטן אז אט אט גייט ער קומען אויסלייזן די אידן, און מען דארף זיין גרייט צו ביאת משיח צדקינו, ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך, מען האלט שוין אט אט דא. אידן האבן איבערגעלאזט אלע זייערע געשעפטן, מען האט פארשפארט די געשעפטן, מען האט זיך אריינגעזעצט אין בית מדרש, אידן האבן זיך גענומען עוסק זיין אין תשובה און תיקון המעשים, און מ'האט אויך עוסק געווען אסאך חסד. א באזונדערע פאנד איז אויפגעשטעלט געווארן אין חלב אין ארם צובא פאר ארעמע לייט אז זאלן קענען, די ארעמע לייט זאלן קענען זיצן און לערנען, און זיך אריינזעצן אין בית מדרש, עוסק זיין אין תשובה און תיקון המעשים, בשעת די פרויען מיט די קינדער זאלן האבן פון וואו צו לעבן, זאלן האבן פון וואו צו עסן. די בתי מדרשים זענען פול געווען ביי חצות הלילה, ס'איז געקומען חצות זענען אלע בתי מדרשים געווען פול, און אפילו אין די מקוואות איז נישט געווען קיין פלאץ וואו צו זיין ווייל יעדער איינער איז געלאפן אין מקווה ביי חצות, און מ'האט עוסק געווען א גאנצן טאג אין תשובה און תיקון המעשים. ס'איז פאראן א בריוו וואס די איינוואוינער פון חלב שרייבן צו די איינוואוינער פון קושטא אז זיי זאלן נעמען א דוגמא פון חלב און אויך דארטן זאל מען אנפאנגען עוסק זיין אין תשובה און תיקון המעשים ווייל זינט דעמאלטס וואס אידן האבן אנגעהויבן עוסק צו זיין אין תיקון המעשים איז געווארן א געוואלדיגע שפע אין שטאט און ס'איז דא דארטן פון אלעמען גוטן און ממילא וועגן דעם לוינט זיך עס. ס'האט זיך דא אויסגעשטעלט א אינטערסאנטער בילד, דער געדאנק פון כת ש"ץ, דער געדאנק אז שבתי צבי איז משיח און דער מאוומענט, דער תנועה, פון שבתאות אויף דער וועלט האט אנגעהויבן קורם זיין עור וגידים, הויט מיט ביינער. דער רעסיפי דערפון איז געווען צוזאמגעשטעלט פון אפאר פאקטארן וואס צוזאמען האט עס געמאכט דער דאזיגער שבתאות אויף דער וועלט. פון איין זייט איז געווען חלב די צענטער פון משיחיזם וואס יעדער איינער האט געזען און געוואוסט אז דארטן טוט זיך אפ א תעמולה א המולה א טומל שבתי צבי דארטן און לילה כיום יאיר בייטאג און ביינאכט איז דארטן אויף אלעס דרייט זיך ארום שבתי צבי און מען קומט פון דארטן צו פארן פון איבעראל זען וואס טוט זיך דארטן מיט די אייגענע אויגן. אין ווייטערן אין ווייטערן עזה געפינט זיך דארטן נתן העזתי, נתן הנביא, וואס שטייט דארט מיט זיינע תלמידים אין עזה און איצט איז דארטן און ער שטייט און ער שרייט אז משיח איז דא אויפן וועג. אויך אהין זענען אנגעקומען פילע מענטשן, מענטשן זענען געקומען נעמען תיקוני תשובה ביי נתן. און אין ביידע שטעט, סיי אין עזה סיי אין חלב, האבן אידן אנגעהויבן עוסק צו זיין אין תשובה און תיקון המעשים. און אין דער זעלבער צייט איז געשטאנען אין די צייטונגען און געשריבן מיט גרויסע אותיות איבער משיח, די אלע צייטונגען איבער די גאנצע וועלט האבן וועגן דעם גערעדט, און ממילא דאס איז דאס איז געווען די אינגרידיענטס, די רעסיפי, פון דעם משיחיזם וואס האט זיך אפגעטון בימים ההם. מען דארף אויך געדענקען אז עס האט נישט ווייניג צוגעגעבן דעם פאקט אז מען האט געהאלטן נאך די יארן פון גזירות ת"ח ות"ט, די יארן וואס אידן האבן ארויסגעקוקט זייער שטארק אויף משיח צדקינו, נאך וואס עס איז געווען מקובל אז שנת ת"ח וועט משיח קומען, און נאך די געוואלדיגע צרות און רדיפות וואס אידן האבן געליטן, די גזירות תח ותט האבן אידן געהאלטן אז דאס איז זיכער חבלי משיח און אט אט ווארט מען אויף משיח. און ס'איז אריבערגעגאנגען אפאר יאר, מען האלט און מען האלט בערך אז פון תח ביז תכה איז קוים איז ווייניגער ווי צוואנציג יאר פון גזירות תח ותט און מען האט געהאפט אז דאס איז טאקע די משיח וואס דארף צו קומען נאך די שווערע גזירות פון תח ותט. און ממילא די אלע זאכן אינאיינעם האט גורם געווען א שטארקע אמונה ביי מענטשן צו גלייבן אז אט אט האלט מען דא, משיח איז טאקע דא אויפן וועג און אט אט גייט ער קומען. און ווייטער איז טאקע געווען אנדערע שטעט אין סאלאניקי און אין קישטא וואס זענען נאכנישט געווען הונדרעט פראצענט זיכער וויאזוי אנצונעמען די דאזיגער מצב פון שבתאות און די גאנצער עסק ארום שבתי צבי. און וויסנדיג אז פון ירושלים האט מען פארטריבן שבתי צבי, האבן זיי געשיקט בריוו קיין ירושלים צו פרעגן וואס גייט דארטן פאר, צי דארף מען אננעמען שבתי צבי אלס משיח, צי דארף מען אים נישט אננעמען. פון ירושלים איז אבער נישט געקומען קיין אנטווארט. די פלא איז געווען אז אויב ירושלים האט פארדעם ארומגעשיקט בריוו איבעראל, אז מען זאל נישט גלייבן שבתי צבי און פארקערט אז א מענטש וואס איז א מסית און מדיח א משחית האט פלוצלינג ירושלים גענומען א שטילשווייגעניש איינמאל ס'איז געקומען די נייעס פון חלב פון ארם צובא אז דארטן איז מען מכבד שבתי צבי בכבוד מלכים און ס'טוט זיך דארטן אפ א מלכות א קעניגרייך ארום שבתי צבי. האט מען אין ירושלים איינגענומען א שטילשווייגעניש און די רבנים פון ירושלים האבן קיינמאל נישט געענטפערט אויף די שאלה וואס האבן געפרעגט ארום שבתי צבי. איז די שאלה טאקע שטעלט זיך פארוואס טאקע האט ירושלים גארנישט געענטפערט אויף דעם? פארוואס טאקע האט ירושלים נישט געזאגט זיך נישט געלאזט הערן וואס זיי האבן צו זאגן אויף דעם? דער ענטפער איז פארשידנארטיגע, עס איז נישט קלאר די סיבה דערצו איז, ס'קען זיין אז זיי האבן נישט געוואלט, זיי האבן געהאלטן אז טאמער זיי וועלן צוריק ענטפערן וועט נתן עזתי אויך צוריק ענטפערן, ס'וועט ווערן א גאנצע מלחמה צווישן די ירושלימ'ער רבנים מיט נתן עזתי, איז כדי נישט ארויסצוברענגען נתן עזתי פון די כלים האבן זיי אויך נישט האבן זיי אויך נישט געענטפערט אויף דעם. אנדערע זאגן אז זיי האבן פשוט גענומען די מהלך פון איגנארירן האפנדיג אז פון זיך אליינס וועט עס אונטערגיין, אדער שטארק יתכן אז זיי האבן געזען דער מצב וואס טוט זיך ארום אין דער וועלט, און זיי האבן פארשטאנען אז ס'וועט סיי ווי גארנישט אויפטון זייערע ווערטער און זייערע חרמות, האבן זיי מחליט געווען אז פאר דעם געלט איז שוין בעסער צו שווייגן. אבער אזוי צי אזוי האט זייער שווייגן נאר אויפגעטון פאר שבתי צבי, און ס'האט נאר אויפגעטון פאר דעם מצב, ס'האט געהאלפן שבתי צבי, זעענדיג אז קיין צו שטארקע התנגדות אין דער וועלט איז נישטא אזוי ווייט, און דער עולם איז זייער שטארק אויף מיט שבתי צבי. מען דארף פארשטיין אביסל כדי ארויסצוהאבן די מאפע פון יענע טעג וויאזוי עס האט אויסגעקוקט די מצב אין די גאס ארום די שבתאות וויפיל מען האט געגלייבט אין דעם און וויפיל נישט איז כדי אראפצוברענגען דא ווי מען האלט יעצט דא בעצם וואס דאס איז בין המצרים אין די זומער פון יאר תכ ה. עזה מיט חברון זענען געווען פארברענט פאר שבתי צבי, שטארק פאר שבתי צבי. ווייטער ירושלים זענען געווען די גרעסטע קעגנער פון שבתי צבי, זיי זענען אלעמאל געבליבן קעגנער, זיי האבן קיינמאל נישט, אין ירושלים איז קיינמאל נישט געווען קיין מצב פון שבתאות אויף א שטארקן אופן. ווייטער אין חוץ לארץ איז דערווייל חאלעב, ארם צובא, דארטן איז געווען די שטארקע די בי די שטארקע די צענטער פון שבתאות איז דארטן געווען, און ווייטער אין אלע אנדערע שטעט איז זענען די זאכן געווען בתור נייעס, מען האט געשמועסט, מען האט שפעקולירט, ס'איז נישט געווען ממש נוגע אויף למעשה, אבער ס'איז געווען א מצב, אוודאי און זיכער געווען אין יעדע שטאט שטארקע שבתאים, ס'איז זיכער געווען אין יעדע שטאט אויך שטארקע מתנגדים אויף שבתי צבי אבער דער המון עם, דער אכציג ניינציג פראצענט פון אלע אנדערע שטעט, איז האבן געזעהן עס אזוי, ס'האט זיך געטומלט, מ'האט גערעדט, מ'האט שפעקולירט, אבער ס'איז נישט געווען קיין קלארע מיינוג ביי די מאסן. דאס איז געווען די מצב אין יענע טעג אום זומער פון יאר תכ ה, סוף זומער. און אין יענער במשך די גאנצע תקופה האט נתן העזתי געהאלטן אין איין שרייען אז די עכטע גאולה וועט קומען ארום תכ ו. לויט נתן העזתי'ס ווערטער וועט די גאולה קומען פסח צייט פון יאר תכ ו, און ס'האלט מיר יעצט תכ ה וואס דאס הייסט בערך אין א האלבע יאר א יאר ארום תכ ו דעמאלטס וועט די גאולה קומען. און טאקע לכבוד דעם איז נתייסד געווארן א נייע לוח, סוף תכ ה, אין זומער תכ ה האט מען געלאזט מאכן א נייעם לוח, וואס האט געדארפט הייסן אז יאר תכ ו וועט הייסן שנת א' לממלכת אדונינו מלכינו ירום הודו לפרט קטן. און שבתי צבי האט אויך באקומען דארטן א נייעם טיטל, מ'האט אים אנגעהויבן צו שרייבן און מ'האט אים אנגעהויבן רופן אמירה, אמירה די ראשי תיבות אדונינו מלכינו ירום הודו. ביי אונז איז באקאנט ס'איז דא הרב אב ד, ס'איז דא אדמור, ס'איז דא אנדערע טיטלען, אבער שבתי צבי דארף א נייעם טיטל וואס איז פארדעם נישט געווען, איז האט מען אים אנגעהויבן צו רופן אמירה. וואס דאס איז ראשי תיבות אדונינו מלכינו ירום הודו, און אויכעט האט מען געמאכט א נייעם לוח וואס האט זיך געזאלט אנפאנגען דעם קומענדיגן יאר תכ ו, וואס דאס האט געדארפט הייסן שנת א' לממלכת אדונינו מלכינו ירום הודו. אין יענע צייטן איז אויך שטארק נתפרסם געווארן די דרוש התנינים וואס מען האט פאריגע וואך געשמועסט פון דעם, וואס דאס איז אן אלטע מגילה וואס רבי אברהם היכיני האט געפונען, און ער האט עס געברענגט פאר נתן עזתי, און ער האט דאס מפרסם געווען צוזאמען מיט אן אייגענעם פירוש אויף דעם. פאריגע וואך האמיר זיך אנטשולדיגט אז אונז האמיר אויף די מינוט נישט געטראפן די מגילת התנינים מען זאל עס קענען פארליינען פארן ציבור, אבער יעצט האמיר עס יא, וויבאלד מען האט שוין יא געטראפן דעם מגילת התנינים וועלן מיר פארליינען די מגילה וויאזוי וויאזוי ס'איז נתפרסם געווארן בימים ההם אויף די גאס. און ס'קומט אריין דא אין פלאץ וויבאלד אין די טעג וואס שבתי צבי האט זיך אויפגעהאלטן דארטן אין חלב אין ארם צובא, וואו אונז האלט מיר יעצט, דאס איז זומער תכ ה, איז נתפרסם געווארן די דאזיגע מגילה מיט א דרוש אויף דעם. און אט איז וואס שטייט אין די מגילה. ואני אברהם, אחר אשר הייתי סגור ארבעים שנה, נאך וואס איך איך בין געווען פארשפארט פערציג יאר, ואני מצטער על כח התנין הגדול, און איך בין זיך מצער אויף די כח פונעם גרויסן תנין, דאס איז די סטרא אחרא, הרובץ בתוך יאורי מצרים, וואס ער רוהט, וואס ער שוועבט אין די טייכן פון מצרים, ומתי יהיה קץ הפלאות ווען וועט שוין זיין דער קץ, והנה קול קורא און אט רופט אויס א קול, דע זיי וויסן, כי בן נולד למרדכי צבי בשנת ה' שפ ו, ס'איז געבוירן געווארן א זון צו מרדכי צבי אין יאר שפ ו, ויקרא שמו שבתי, והוא יכניע את התנין הגדול און ער וועט מכניע זיין דעם גרויסן תנין. ויקח כח הנחש, און ער וועט נעמען דעם כח פונעם נחש בריח ונחש עקלתון, והוא המשיח האמיתי, ויבוא בלא ידיים למלחמה, און ער וועט קומען אן קיין הענט צו א מלחמה, עד שיעלה חמור בסולם, איך כאפ נישט פונקטליך וואס דאס מיינט, ביז א אייזל וועט ארויפגיין אויף א לייטער. ומלכותו לנצח נצחים עד עולם, בלתו אין גואל לישראל, עמוד על רגליך שטיי אויף אויף דיינע פיס ושמע את כח האיש הלזה און הער צו דעם כח פון דער דאזיגער מענטש והוא דל ורזה און ער איז ארעם און דאר. אהובי חביבי כבבת עיני וקירות ליבי. און דא האסטו א גאנצע שורה פול מיט שמות וואס איך פארשטיי נישט דערצו, והוא ישב על כסאי כי יד על כס קה און ער עט זיצן אויף מיין שטול כי יד על כס קה. ואני משתומם על המראה הזה און איך וואונדער זיך אויף די דאזיגע מראה. והנה איש לפני און אט זע איך א מענטש פאר מיך. ומראהו כעין נחושת און זיין אויסקוק איז אזוי ווי קופער, קלל ממראה מתניו ולמטה, פון זיינע לענדן און אראפ, ונוגה לו אש סביב און ארום אים הערשט א פייער, און ממראה מתניו ולמעלה און פון זיינע לענדן אויף ארויף, כעין הבדולח, אזוי ווי טייערע מארמארשטיין, וכעצם השמים לטוהר, און אזוי ווי די הימל.

ויוציאו אור גדול אור חביון עוזו זיי האבן ארויסגעגעבן א גרויסן אור, והנה איש און אט זע איך א מאן, אמה על אמה מדתו, זיין מאס איז א אמה אויף א אמה, וזקנו אמה, און די בארד איז א אמה, ופרמשתו אמה וזרת, וקורנס בידו און א האק איז אין זיין האנט, עוקר הר גדול רייסט אויס א גרויסן בארג שהוא שישים ריבוא, און והאיש הלזה עולה לראש ההר און דער דאזיגער מענטש גייט ארויף אויפן שפיץ פונעם בארג ושם גומא גדולה מגעת עד תחתית ההר און דארטן איז דא א גרויסן גרוב וואס דערגרייכט ביז אונטן פונעם בארג ויפול בתוכה און ער פאלט אריין אין דעם ויאמר לי און דער מענטש זאגט מיר המראה אשר ראית די דאזיגע מראה וואס דו האסט געזען אל תצטער עליו זאלסט דיך נישט מצער זיין אויף אים כי אתה תראה כח האיש הזה, ווייל דו וועסט נאך זען דעם כח פון דער דאזיגער מענטש. ומרוב הצער, פון אסאך צער, לא יכולתי להתאפק עוד, האב איך מיך מער נישט געקענט איינהאלטן, ונרדמתי, און איך האב איינגעדרימלט. ולא ראיתי עוד מראה עד חודש ימים, איך האב מער נישט געזען קיין מראה ביז א חודש צייט. אז בא אליי האיש הנורא, דעמאלט איז געקומען צו מיר דער מורא'דיגער מענטש ויאמר אליי האט מיר געזאגט, בני, מיין זון, כמה כחך הגדול ווי גרויס איז דיין כח שאני מגלה לך דברים שאינם יודעים אפילו מלאכי השרת, אז איך בין דיר מגלה זאכן וואס אפילו די מלאכי השרת ווייסן נישט. ועתה און יעצט, כתוב המראה, שרייב אפ דעם מראה וטמנו בכלי חרס און באהאלט עס אין א כלי חרס למען יעמוד ימים רבים ס'זאל בלייבן שטיין אסאך טעג. ודע לך און וויסן זאלסטו, כי האיש שאמרתי לך אז דער מענטש וואס איך האב פאר דיר געזאגט, יטרח הרבה עט זיך אסאך מטריח זיין למען ידע אמונת שמים אויף צו וויסן די אמונה פונעם באשעפער. ועליו נתנבא חבקוק הנביא, און אויף דעם האט חבקוק הנביא נביאות געזאגט וצדיק באמונתו יחיה. כי ימים רבים יעבדו ישראל ללא אלוקי אמת ווייל אסאך טעג וועלן אידן דינען אן דעם אמת'ן גאט, והוא יחזיר עטרה ליושנה, און ער וועט מחזיר זיין עטרה ליושנה. ובני דורו יעמדו עליו בחירופים וגידופים, און די מענטשן פון זיין דור וועלן שטיין אויף אים מיט חירופים און גידופים, ואינון ערב רב, און דאס זענען די ערב רב, בנהא דלילית, יותרת הכבד, ואינון רישי וחכימי דרא, והוא יפליא לעשות דברים נוראים און ער וועט טוהן מורא'דיגע זאכן, וימסור עצמו על קדושת השם לעשות רצון קונו, און ער וועט זיך מוסר נפש זיין פאר'ן אייבערשטן צו טוהן די רצון פון זיין קונה. ברם זכור אותו האיש לטוב, נאר זאל מען געדענקען דעם מענטש צו גוט, שמו יצחק וואס ער הייסט יצחק, שילמד ממנו וואס ער וועט לערנען פון אים הנהגות גדולות, גרויסע הנהגות לעבוד את ה' צו דינען דעם אייבערשטן,

אפאר ווערטער דא, ס'איז נישט דא אויף ארויפצוברענגען, וחלומות יבהלוהו, און די חלומות וועלן אים דערשרעקן, ולא יודיע הדבר לבני אדם, און די די זאכן וועט נישט באקאנט ווערן פאר מענטשן, עס שטייט דא נאך זאכן וואס איך וויל נישט דא ארויפברענגען, ויכו אותו, מען וועט אים שלאגן, והוא לא ישמע אליהם, און ער וועט נישט צוהערן צו זיי, ואינון בני נעמה נגעי בני אדם, ותמיד ירדפוהו להטעותו. אט דאס איז דער מגילה וואס איז כלומר'שט געפונען געווארן דורך ר' אברהם היכיני, וואס דאס האט געדארפט זיין זייער זייער אן אלטער מגילה וואס ער האט געטראפן באורח פלא פונקט אויף די צייטן, און אוודאי מענטשן האבן געזען די מגילה האט מען געזען דא ס'געשעט דא מורא'דיגע זאכן ס'ווערט נתגלה זאכן פון אמאל אז יעצט די צייט ממש מיט א נאמען אז שבתי צבי איז משיח. עס האט געברענגט א מורא'דיגע מורא'דיגע אויפוואכונג אין די גאנצע וועלט וואס יעדער איינער האט אנגעהויבן צו גלייבן נתן העזתי און מען האט געזען די כבוד וואס טוט זיך מיט אים אין חלב און ארם צובא וואס דאס האט געברענגט א שטארקע טומל אין די גאנצע וועלט. אויף די דאזיגע מגילה האט נתן העזתי געשריבן א פירוש וואס ער האט גערופן דרוש התנינים און פון העכער דעם האט ער געמאכט א הקדמה. אין די הקדמה שרייבט ר' אברהם היכיני דו זאלסט וויסן כי זה אברהם ווייל די מגילה הייבט זיך אן ואני אברהם, ס'איז א מענטש וואס הייסט אברהם, ואני אברהם אחר אשר הייתי סגור ארבעים שנה האט ער געזען די מחזה, שרייבט ער ווער איז געווען דער אברהם, כי זה אברהם הוא חסיד גדול בימי ר' יהודה החסיד זכרונו לברכה. דער אברהם איז געווען א גרויסער חסיד אין די טעג פון רבי יהודה החסיד, ונסגר מ' שנה ער איז געווען פארשפארט פערציג יאר, והיה אוכל חולין בטהרה און ער האט געגעסן חולין בטהרה, ולא היה רואה לא פני אדם ולא פני אישה ער האט נישט געזען נישט קיין מענטש און נישט קיין פרוי. ובכל ראש חודש היה נכנס לבית המדרש, יעדע ראש חודש איז ער אריינגעקומען אין בית המדרש, והיה לבין האנשים פרוכת אחד און עס איז געווען צווישן די מענטשן א פרוכת כדי שלא יראה פני אדם, דאס הייסט אז צווישן אים און צווישן די מענטשן איז געווען א פרוכת אז ער זאל נישט זען קיין מענטש ווייל ער האט מקפיד געווען נישט צו זען קיין מענטשן. והיה דורש סודות התורה און דארטן אונטערן פירהאנג האט ער געדרשנט סודות התורה. ואחר מ' שנה, און נאך פערציג יאר, ראה את המראה הזאת, האט ער געזען די דאזיגע מראה וואס מ'האט דיר יעצט פארגעשטעלט, ועתה אפרשנו בעזרת השם יתברך, דאס איז די הקדמה פון רבי אברהם היכיני אויף די דרוש אויף די דרוש התנינים, און פון דעם האט ער געמאכט א גאנצע פירוש פון די מגילת התנינים, און האט עס ארויסגעגעבן מיטן נאמען דרוש התנינים וואס איז ארומגעגאנגען איבער די גאנצע וועלט. ווער איז געווען דער רבי אברהם היכיני? האבן שוין פאריגע וואך ארויסגעברענגט אז ר' אברהם היכיני איז געווען א הייסע שבתי צבי'ניק האט זיך אלעמאל געהאלטן שטארק, אבער מען זעט אז די ספרים אפילו פון די גרעסטע מתנגדים פון כת ש"ץ האבן א געוויסע רעספעקט און א געוויסע דרך ארץ פאר דעם ר' אברהם היכיני. מען טרעפט אין ספרי קודש דא דארטן, זייער זעלטן, אבער דא דארטן טרעפט מען א מאמר, א ווארט, פון ר' אברהם היכיני. ס'איז דא וואס זאגן אז מען רעדט פון א אנדערע ר' אברהם היכיני. אבער על כל פנים אפילו דער רבי אברהם היכיני זעהט מען אז די מתנגדים פון שבתי צבי ווען זיי שרייבן איבער דעם מגילה און איבער רבי אברהם היכיני באציט מען זיך צו אים מיט א גרויסן רעספעקט. אט איז וואס עס שרייבט די ציצית נובל צבי רבי יעקב ששפורט וואס איז געווען דער אחד המיוחד פון די קנאים פון די מתנגדים פון שבתי צבי וואס האבן לוחם געווען מיט אים מיט ציין און נעגל שרייבט ער אויף דעם אזוי אחר ימים נודע נאך עטליכע טעג איז מען געוואר געווארן שמדובר ברבי אברהם היכיני מחכמי קוסטאנטינא, פון די חכמים פון קישטא, קונסטאנסטינאפל. הוא שהיה בקשר עם שבתי צבי ונתן, ער איז געווען בקשר מיט שבתי צבי און נתן. שרייבט ער ולא נודע מה עלה בדעתו של החכם הנ"ל, איך ווייס נישט וואס איז וואס איז ארויפגעגאנגען בדעתו פון דעם חכם הנ"ל שכולם מעידים עליו על חכמתו ודרשן עצום מה שאין כמוהו בקוסטנטינא, אז א געוואלדיגע חכם און א דרשן עצום נישטא אזוי ווי אים אין קוסטנטינא, ועל זה היו נגררים אחריו כל המון העם שבקוסטנטינא, אלע זענען אים נאכגעגאנגען, און שוין, אזוי שרייבט ער דארטן. עס איז אינטערעסאנט צו באמערקן טאקע אז הגם מען זעט א געוואלדיגע רעספעקט און א דרך ארץ, אבער אריינקוקנדיג אין די זאכן פון רבי אברהם היכיני אליינס, ס'איז דא ספרים, ס'איז דא זאכן, איז ממש קומט צום לאכן, ס'זעט אויס לעיני בשר ווי ממש נארישקייטן, שטותים, אשר תסמר שערות ראש וואס א מענטש קען שרייבן ממש זיך איינצוהאלטן פון לאכן וואס ער שרייבט. אבער אונז קען מען פארט נישט חוזק מאכן פון אים נאך וואס אפילו די מתנגדים פון שבתי צבי האבן זיך באצויגן מיט א געוויסע דרך ארץ צו אים. על כל פנים דער דאזיגער רבי אברהם היכיני ער איז געווען דער ממציא ער האט אויסגעפונען ער האט כלומרשט אפגעשריבן דעם מגילת התנינים, איז פארשטעלנדיג פאר נתן העזתי ווי א גאר אור אלטע מגילה וואס ער האט געטראפן באורח פלא, און אויף דעם האט נתן העזתי געשריבן דעם דרוש התנינים מיט דעם הקדמה פאר דעם, און דאס איז נתפרסם געווארן זייענדיג דארטן בשעת שבתי צבי האט זיך אויפגעהאלטן אין. חלב ארם צובה וואס מען קען זאגן אז דארטן איז געווען ראשית ממלכתו איז געווען דארטן אין ארם צובה, הגם מען קען אפשר זאגן אז ער האט שוין פארדעם אנגעהויבן נאך זייענדיג אין עזה יענעם שבועות ווי נתן העזתי האט אים מכתיר געווען האט זיך עס שוין אנגעהויבן דארטן, אבער דארטן איז נאך אלץ געגאנגען אונטער נתן העזתי. די גאנצע רוח איז געווען ארום נתן העזתי דא, עס איז געווען, ער איז געווען די קעניג פון דעם שטאט, על פיו יצא ועל פיו יבוא, אלע זאכן, אלס איז דארטן געווען ארם צובה. על כל פנים זייענדיג דארטן ארם צובה, איז האט ערגעץ ווי אינמיטן, ס'איז געווען אלול, אנהייב אלול פון יאר תכ"ה, האט נתן העזתי געזען א נייע מחזה, א נייע נביאות, און ער האט ארומגעשיקט א נייעם בריוו, האט ארומגעשיקט צו אלע קהילות איבער די גאנצע וועלט, און אט איז וואס נתן העזתי שרייבט, אחינו בני ישראל, ידיע להוי לכון, זאלט עטס וויסן, שנולד משיחנו בקהל קדוש שמירנא, נמצא בשמו שבתי צבי אשר במהרה תגלה מלכותו. שרייבט ער דא חידושים הערטס אין קיין ויקח כתר מלכות מראש מלך ישמעאל ער וועט נעמען דער קעניגליכע קרוין פונעם קאפ פונעם מלך ישמעאל וואס ער מיינט לכאורה די קעניג פון טערקיי וישים על ראשו און ער וועט עס לייגן אויף זיין קאפ. והמלך ילך אחריו כעבד כנעני, דער קעניג פון טערקיי וועט גיין נאך אים ווי א עבד כנעני, כי לו המלוכה ווייל צו אים, צו שבתי צבי, געהערט די מלוכה. ואחר זה, און נאכדעם, יהיה משיחנו נעלם מעין כל ישראל, וועט משיח, וואס דאס איז שבתי צבי, נעלם ווערן פון אלע אידן, לא ידעו אנה לכתו, קיינער וועט נישט וויסן וואו ער איז געגאנגען, אם חי או אם מת, צו לעבט ער אדער איז געשטארבן. ומשיחנו ילך אל מעבר לנהר סמבטיון, ער וועט גיין דארטן צו דעם אנדערן זייט פונעם נהר סמבטיון, ומשה רבינו מצפה שם לביאת משיחנו, און משה רבינו ווארט שוין דארטן אויף משיח, וכשיבוא משיחנו אצלו ווען משיח וועט קומען צו אים, יעברו יחד את הנהר סמבטיון וועלן זיי צוזאמען אריבערגיין דעם טייך סמבטיון עד מקום בני משה ועשרת השבטים ביז צו די פלאץ פון די בני משה און די עשרת השבטים אשר ידוע וואס איז באקאנט כי מעולם לא עבר שם אדם קיינמאל נאך נישט אריבערגעגאנגען דארטן א מענטש כי כל ימות השבוע הנהר רץ ונמהר וזורק אבנים גדולות ווייל במשך א גאנצע וואך לויפט דער וואסער און ס'ווארפט גרויסע שטיינער רק בשבת בו ינוח ועומד נאר שבת רוט עס און ס'שטייט וכשאדם רוצה לעבור שם בשבת און א מענטש וויל אריבערגיין דארט אום שבת, אז בבואו אל היהודים בני עשרת השבטים ווען ער קומט צו די אידן די בני עשרת השבטים הן סוקלין אותו באשטיינערט מען אים יען אשר חילל את השבת כדין תורתנו הקדושה וויבאלד ער האט מחלל שבת געווען אזוי ווי ס'איז כדין תורתנו הקדושה. אבל כשיבוא משיחנו עם משה רבינו ועשרת השבטים, ווען משיח וועט אריבערגיין מיט משה רבינו די עשרת השבטים, אז ינוח הנהר וועט די טייך רוען, ויעמוד מלזרוק אבנים ס'וועט זיך אפשטעלן פון ווארפן שטיינער, עד שיעברו כל היהודים ביז אלע אידן וועלן אריבערגיין. ואחרי כן און נאכדעם ישוב לזרוק וועט עס ווייטער ווארפן שטיינער. ואז ירד מן השמים און דעמאלטס וועט אראפקומען פון הימל אריה א לייב ונחש עם שבעה ראשים בפיו א שלאנג מיט זיבן קעפ ואש תצא מפי הארי, און א פייער וועט ארויסגיין פון די מויל פונעם לייב, ומשיחנו ירכב, און משיח וועט רייטן, ויוליך את משה רבינו ואת כל היהודים לירושלים, און ער וועט פירן משה רבינו מיט אלע אידן קיין ירושלים, ובדרך און אויפן וועג קיין ירושלים יפגע בם גוג ומגוג, וועלן זיי באגעגענען גוג ומגוג, ועמו עם רב כחול אשר על שפת הים, און מיט גוג ומגוג וועט זיין א גרויסער פאלק כחול אשר על שפת הים והוא בא להילחם און ער וועט קומען מלחמה האלטן ומשיחנו שבתי צבי לא בחנית ובחרב ילחם וועט נישט מלחמה האלטן נישט מיט א שווערד און א שפיז רק ברוח פיו ימית רשע נאר מיט די לופט פון זיין מויל וועט ער הרג'ענען דעם רשע, בדברי אלקים חיים יפיל אותו ארצה, און מיט דברי אלקים חיים וועט ער אים אראפווארפן אויפן ערד. ובבוא משיחנו עם משה רבינו עם כל היהודים ירושלים, ווען משיח מיט משה רבינו וועלן אנקומען מיט די אידן קיין ירושלים, אז יוריד ה' אלקינו את בית המקדש מן השמים, דעמאלטס וועט דער אייבערשטער אונזער גאט אראפ נידערן די בית המקדש פון הימל. בנוי בזהב ואבנים טובות המאירים כל קרתא דירושלים, געבויט מיט גאלד און טייערע שטיינער וואס באלייכטן דעם גאנצן שטאט ירושלים, ומיד יקריב משיחינו קרבנות לה', און גראד וועט משיח מקריב זיין קרבנות פארן אייבערשטן, ואחר זה תהיה תחיית המתים בכל העולם, און נאך וועט זיין תחית המתים מיט די גאנצע וועלט, ומי יוכל להאריך באלה הדברים, ווער קען מאריך זיין מיט דיע זאכן, כי רזין הם ולא נתתי לגלות לכל אדם ווייל דאס איז סודות און מען קען דאס נישט מגלה זיין פאר אלע מענטשן, וכתבתי לכם תיכף הדבר, איך האב תיכף אפגעשריבן פונקט די זאך למען תדעו כי במהרה תזכו לגאולה, איר זאלט וויסן אז גאר אינגיכן וועט קומען די גאולה, כה דברי נתן בנימין אשכנזי, אזוי זאגט נתן בנימין אשכנזי. און דאס איז געווען א נביאות וואס איז געווען ערגעץ ווי אנהייב פון יאר תכ"ה, און דאס האט אויפגערודערט אלע אידן ארום און ארום וויבאלד די נביאות איז פארשפרייט געווארן איבעראל און אלע האבן געהערט און געזען אז ס'קומט אט אט די גאולה. א באזונדערע בריוו האט נתן עזתי אויך געשריבן קורץ נאכדעם צום דזשאליבי פון מצרים רפאל יוסף וואס דער דזשאליבי איז געווען פון זיינע גרעסטע פארהערער, און אנהענגער. און אין יענע צייט, אגב, דארף מען דא צוגעבן אז די דזשאליבי איז זייער רייך געווארן בימים ההם, פארוואס? ווייל אין יענע טעג זענען אסאך מענטשן געפארן קיין עזה צו נתן עזתי זאל זיי ארויסגעבן תיקוני תשובה אויף זייערע עבירות, מענטשן האבן געוואלט ווערן גרייט אויף משיח, און נתן עזתי האט אנגעזאגט אז געלט פון חוץ לארץ זאל מען נישט אריינברענגען קיין ארץ ישראל. און ממילא פלעגט זיין די סדר אז אידן זענען דורך געפארן מצרים, זענען אריין צום דזשאליבי רפאל יוסף און דארטן האבן זיי אראפ געלייגט דאס גאנצע געלט וואס זיי האבן געהאט, און פון דארטן זענען זיי געפארן ווייטער קיין עזה צו נתן עזתי, און דער דזשאליבי האט גענומען די געלט ער האט עס אינוועסטירט אין גרויסע געשעפטן און ער האט שטארק מצליח געווען און נתעשר געווארן, און די געלט האט מען פארשטייט זיך גענוצט, די דזשאליבי האט פינאנצירט די גאנצע כת ש"ץ, האט האט מען פינאנצירט מיט די געלטער און מיט אנדערע געלטער פון דזשאליבי, פון אנדערע גבירים. איז ממש א קורצע צייט אויך קעגן צו אנהייב אלול שרייבט נתן עזתי א בריוו צום דזשאליבי. שרייבט ער דא, קודש הילולים ורב פעלים השר המרומם, נרו יאיר יציץ ציץ יפרח אמן סלה נצח, מאחר עתירת החיים והשלום יחדיו יקוני הראש שלא יסיר ממני לעולם. ער שרייבט די ערשטע פאר שטיקלעך איז פריוואטע זאכן נעם עס נישט פארליינען. און נאכדעם שרייבט ער דא אזוי, ער שרייבט אז איך זע דו גלייבסט אין די אמונה שהיא ברורה כשמש בלי פקפוק, שרייבט ער אזוי, און דא זעהט מען די דברי חירוף, דא זעהט מען די מסוכנ'דיגקייט פון נתן העזתי, און דא זעהט מען די חורבן וואס ער האט געוואלט אנמאכן ביי כלל ישראל, עס איז אים נישט געלונגען, אבער דא זעהט מען די חורבן וואס ער האט געוואלט אנמאכן. שרייבט ער אזוי, וכוונתי לומר, מיין כוונה איז צו זאגן, שהכוונות שגילה הרב הגדול מהרי לוריא זצל, די כוונות וואס די ארי האט מגלה געווען אינם שייכין כלל בזמנינו, איז נישט שייך פאר אונזערע טעג. והיות שהעליות הן באופן אחר, וויבאלד די עליות איז אויף אן אנדערן אופן, ודומה למי שעושה כוונות של חול בשבת, אז איינער טוט דאס איז גלייך ווי איינער וואס מאכט די כוונות פון אינדערוואכן אום שבת. לכן יזהר בל יעשה אותן של מהרי זצל, ער זאל נישט טוהן די דאזיגע כוונות פון דעם ארי, ולא יקרא שום כוונות ולא דרושים ולא כתיבות מפני שהן סתומין, מען זאל נישט ליינען די כוונות און די דרושים פון דעם ארי. ואין אדם חי שהבין דבריו, ס'נישטא קיין לעבעדיגע מענטש וואס האט פארשטאנען דעם אריזל, אלא ר' חיים וויטאל זכותו יגן עלינו. ונהג איזה שנים אחר הרב הנזכר, רבי חיים וויטאל האט זיך געפירט מיט דעם עטליכע יאר נאכן אריזל, ואחר כך הבין הרב רבי חיים וויטאל יותר מרבו, און נאכדעם האט רבי חיים וויטאל פארשטאנען נאך מער פון זיין רבי. והוא היה מוכן להיות משיח, און ער רבי חיים וויטאל איז געווען גרייט צו זיין משיח, ולא היה זכות ולא היה כמעט נגדיים כמו באותו הזמן, פארשטיי איך נישט פונקטליך וואס ער זאגט. ואם כי בזמן הזה יש גם כן נגדיים, דאס מיינט התנגדות, אז אין אונזערע צייטן איז דא התנגדיות, הם עושין רע לעצמם, דאס הייסט די מענטשן זענען זיך מתנגד אויף שבתי צבי, הם עושין רע לעצמם, זיי טוען א שלעכטס פאר זיך אליין, ואינם מנגדים כלל, און דאס שטערט נישט מפני שעתה קץ האחרון ודאי, ווייל יעצט איז די לעצטע קץ. ועם זה אל ישאל מה זכות יש, און וועגן דעם און מיט דעם אלעמען פרעג נישט וואס פאר א זכות ס'איז דא, ברור שזכינו לזה, ס'איז קלאר אז אונז האבן זוכה געווען צו דעם, ונוסף היסורים שסבל הרב שבתי צבי נרו, קיצור טיטלען אויף שבתי צבי על האומה הישראלית, די יסורים וואס שבתי צבי האט. האט עס וואס ער ליידט דערפון, דבר שלא עלו על דעת בלי קץ ותכלית זאכן וואס קיינער קען עס נישט פארשטיין, ועל זה יש לאל ידו לעשות באומה ישראלית לזכות ובר מינן לחיוב, ממילא פאר דעם האט ער האט ער אין זיין כח צו מזכה זיין מענטשן אדער צו מחייב זיין מענטשן, אפילו לזכות היותר חייב שבעולם יש לו רשות לזכותו, ער קען מזכה זיין אפילו מענטשן וואס איז די מערסטע חייב אין די וועלט האט ער רשות צו מזכה זיין, והמהרהר אחריו און דער וואס איז מהרהר אויף אים, אפילו יהיה היותר חסיד שבעולם אפילו די גרעסטע חסיד אין די וועלט יש לו רשות לחייבו ביסורין. קשים. האט ער רשות אים צו חייב זיין מיט יסורים קשים. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער זאגט ער אזוי, אז דער שבתי צבי האט כח צו מזכה זיין וועם ער וויל און מחייב זיין וועם ער וויל, און ממילא אפילו אז דער גרעסטער בעל עבירה, דער גרעסטער רשע, קען ער מזכה זיין אויב גלייבט ער אין אים, און דער גרעסטער. צדיק, טאמער איז ער מהרהר אויף אים, קען ער מחייב זיין מיט יסורים קשים. כלל העולה יהיה לו לודאי הגמור, ער זאל וויסן א כלל אלס א ודאי הגמור, שאין לישראלי חיים, א איד האט נישט קיין לעבן, אם לא יעלי לאלה דברים בלי אות ומופת, טאמער גלייבט ער נישט אין די זאכן אן קיין אות ומופת. און אגב, איך מוז דא אריינהאקן, אז אויף דעם איז מגיב די רבי יעקב ששפורט אין ציצית נובל צבי אז דאס איז קעגן א בפירוש'ע פסוק, ס'איז קעגן א דאורייתא וואס שטייט קלאר אין פסוק אז מען מוז גלייבן נאר מיט אות ומופת אז ס'קומט א נביא וואס וויל זאגן נביאות, איז אן א אות קען מען אים נישט גלייבן, נישטא אזא זאך שרייבט ער ווייטער והכל סיבה אלוקית, דאס איז אלעס א געטליכע סיבות, שהיו בדור הזה ראויים לראות תחילה, ואל יחוש לאותן שאינם מאמינים אפילו שיהיה אוהבו, אז ער זאל נישט חושש זיין די וואס גלייבן אים נישט אפילו טאמער זאל ער זיין פון זיינע גוטע פריינט. איז דא און ווייטער שרייבט די נתן העזתי וויאזוי די גאולה גייט קומען וויאזוי ס'גייט זיין עתה אני מגלה איך יהיה הדבר יעצט בין איך מגלה וויאזוי די זאך העט זיין מהיום עד שנה ואיזה חדשים פונעם היינטיגן טאג ביז א יאר מיט עטליכע חדשים. איז דא גראדע אויך ר' יעקב ששפורט איז מגיב אז ער שטופט אפ די גאולה קודם האט ער געהאט געזאגט אז ס'גייט זיין ניסן תכ"ו. נו, ער זעט אז ס'רוקט זיך אונטער די צייט, מ'האלט שוין אלול תכ"ה, און ווער ווייסט וואס גייט זיין א האלב יאר ארום, שטופט ער אביסל אפ די צייט, מאכט ער עס שוין פון יעצט ביז א יאר מיט עטליכע חדשים, ער מאכט עס שוין אביסל לענגער די צייט. אבער על כל פנים היום עד שנה ואיזה חדשים ייקח הממשלה ממלך התוגר בלי מלחמה וועט ער נעמען די ממשלה פון די טערקישע קעניג אן קיין מלחמה, אלא בשירים ותשבחות שיאמר נאר מיט שירות ותשבחות וועט ער זאגן, יכנעו איז תחת ממשלתו כל האומות וועלן נכנע ווערן אונטער זיין ממשלה אלע אומות. ויוליך עמו את מלך התוגר לבדו לכל המקומות אשר יכבוש. ער וועט מיטנעמען מיט זיך דעם טערקישן סולטאן, דעם טערקישן קעניג, צו אלע פלעצער וואס ער וועט אייננעמען. וכל המלכים יהיו לו למס עובד און אלע קעניגן וועלן זיין פאר אים למס עובד. ומלך התוגר לבדו יהיה לו עבד. און דער טערקישער קעניג אליינס וועט זיין פאר אים א קנעכט. ולא תהיה הריגה בערלים, ס'וועט נישט זיין קיין הריגה צווישן די גויים, זולת בארצות אשכנז, נאר אין אשכנז אליינס. ובעת ההיא עדיין אין קיבוץ גליות, אין יענער צייט וועט נאכנישט זיין קיין קיבוץ גליות, והיהודים יהיה להם גדולה כל אחד במקומו, און די אידן וועט זיין א גדולה יעדער איינער אויף זיין פלאץ, ובנין בית קדשינו ותפארתינו לא יהיה בזמן הזה, און די בית המקדש וועט נאך נישט שטיין דעמאלטס, זולת שהר... בקיצור אז שבתי צבי יגלה ואת מקום המזבח ואפר פרה ויקריב קרבנות. אז דער שבתי צבי וועט מגלה זיין די מקום המזבח און די אפר פרה וועט מקריב זיין קרבנות, וזה ימשך ד' או ה' שנים, די מצב וועט אנהאלטן פיר אדער פינף יאר. אחר כך ילך הרב הנז', איך וויל נישט ארויס זאגן די טיטלען וואס ער זאגט אויף שבתי צבי, וועל איך דאס אויסלאזן, און נאכדעם וועט ער גיין צו די סמבטיון, לנהר סמבטיון, ובין כך ובין כך אינצווישן בשעת ער גייט צו די סמבטיון ימסור המלכות ביד המלך התוגר, וועט ער איבערגעבן די מלכות ביים טערקישן סולטאן, ויצוה לו על היהודים, וועט ער באפעלן אויף די אידן, ער זאל אכטונג געבן אויף די אידן. ואחר שלשה חדשים, נאך דריי חדשים, ימרוד, וועט דער טערקישער סולטאן מורד זיין און.

וזה הוי ראית של אלעס שאם סבולג שומע איין קץ ונחשב ובסוף זה הזמן יהיו המופתים של ספר הזוהר אין סוף פון די זמן וועט זיין די מופתים פונעם זוהר והוא עד שנת השמיטה הבאה און דאס וועט אנהאלטן ביז די קומענדיגע שנת השמיטה וזה בשביעית בן דוד בא ובשנה הרביעית שבת שהוא שבתי המלך ובעת ההיא אין יענע טעג יצא. איך וויל נישט זאגן די טיטלן וועט שבתי צבי ארויסגיין מנהר סמבטיון פון סמבטיון עם בת זוגו מיט זיין ווייב שהיא בת משה רבייני וואס ער זאגט אין אנדערע ווערטער אז שבתי צבי וועט חתונה האבן דארטן אינעם אנדערן זייט סמבטיון מיט די טאכטער פון משה רבייני והיא תהיה בת י"ג שנה און זי העט זיין דרײַצן יאר אלט ושמה רבקה און איר נאמען איז רבקה. ואשתו שיש לו עתה און די יעצטיגע פרוי וואס ער האט יעצט וואס דאס איז שרה תהיה שפחה וועט זיין א דינסט ואשתו שיקח און די פרוי וואס ער וועט נעמען תהיה מטרניתא וועט זיין די מטרניתא די קעניגן וידע כי להבין זה צריך פה אל פה דאס צו פארשטיין דארף מען דאס מסביר זיין פה אל פה ובשנה ההיא יבוא מנהר סמבטיון רוכב על אריה דבי עילאה און אין יענע טעג וועט ער קומען פונעם סמבטיון רייטנדיק אויף א אריה דבי עילאה ברסן נחש משבעה ראשים מיט די לייצעס פון א שלאנג פון זיבן קעפ ואש מפיו תאכל און פייער וועט ארויסגיין פון די מויל פונעם לייב ובראותם זאת ווען מען וועט דאס זען ודאי ישתחוו לו כל העמים וועלן זיך אלע פעלקער בוקן וכל מלכים ארצה אלע קעניגן צו די ערד ובו ביום יהיה קיבוץ גליות אין דעם טאג וועט זיין די קיבוץ גליות, ויראה בית המקדש בנוי שיבוא מלמעלה, מען וועט זען די בית המקדש געבויט וואס קומט פון אויבן, ובעת ההיא יהיה בארץ ישראל ז' אלפים אין יענע טעג וועט אין ארץ ישראל זיין זיבן טויזנט אידן, ובו ביום תהיה תחיית המתים בארץ ישראל מן המתים שמתו שם, אין יענעם טאג וועט זיין תחיית המתים אין ארץ ישראל פון די געשטארבענע וואס זענען דארטן געשטארבן, ואותם שאין להם זכות און די וואס האבן נישט קיין זכות יפלטו לחוץ לארץ וועלן אויסגעשפיגן ווערן קיין חוץ לארץ. וארבעים שנה אחר כך אין פערציגטע יאר נאך דעם תהיה תחיית המתים מחוץ לארץ וועט זיין תחיית המתים מחוץ לארץ אלה קצות דרכיו דאס איז די עק פון זיינע וועגן ס'הייסט אביסל פון זיינע וועגן ויראה לאמונה שלמה און דאס זאל ער גלייבן באמונה שלמה

אריינגייענדיג טיף אין די זאך, אז ר' נתן העזתי האט געגלייבט אין כוונת הארי, שבתי צבי האט געלייקנט אין כוונת הארי, איך וויל נישט נאכזאגן זיינע שטותים וואס ער שרייבט אין זיינע אין זיינע זאכן, אבער ער געלייקנט די כוונת הארי. נו, וויאזוי וויאזוי געט זיך נתן העזתי אן עצה דערמיט? דערקלערט ער, האט ער א גאנצע תורה אז ס'איז געווען פאר זיינע דורות, פאר זיינע צייטן מיט ר' חיים וויטאל'ן אזוי ווי ס'שטייט ווייטער. אבער על כל פנים שרייבט ער דא הערות און אוועקמאכנדיג בעצם די כוונת הארי. און שפעטער שרייבט ער וויאזוי דאס די אופן הגאולה וועט קומען, וואס דאס איז ער, דער ציצת נובל צבי איז מגיב אויף דעם בריוו, און ער שרייבט אז פון איין זייט דערקלערט ער זיך ווי א נביא רעדנדיג מיט א כה אמר ה', ווי א נביא, כה אמר ה', וואס דאס מיינט אז די נביאים האבן דאס געזאגט זאכן מיט א ברירות, מען האט געוואוסט אלע זאכן מיט א קלארקייט, און פלוצלינג זאגט ער פון יעצט ביז א שנה ועוד עטליכע חדשים, ער ווייסט נישט פונקטליך ווען די גאולה וועט זיין. פון יעצט ביז א יאר מיט עטליכע חדשים. א נביא וואס רעדט מיט א כה אמר השם ווייסט זאכן מיט א קלארקייט. און פון די אנדערע זייט זאגט ער דא אז די נסיון פונעם דור איז צו גלייבן אן א אות ומופת, פונקט פארקערט ווי ס'שטייט אין פסוק. על כל פנים אסאך שטותים. און דא האט ער א גאנצע ציור, א גאנצע בילד וויאזוי די גאולה וועט קומען. אזוי ווי מען האט דא יעצט געזען, אזוי ווי מען האט יעצט געהערט, אבער די אינטערעסאנטקייט איז וואס ער זאגט דארטן וועגן חתונה האבן, אז שבתי צבי וועט חתונה האבן מיט די טאכטער פון משה רבינו וואס הייסט רבקה, וואס זי איז, וואס זי וועט זיין אלט דרייצן יאר ביי דער חתונה. עס איז אינטערעסאנט צו באמערקן די ריאקציע פון שרה, שבתי צבי'ס ווייב, שבתי צבי האט דאך יעצט געהאט א ווייב שרה, וואס וואס איר ריאקציע איז געווען ווען זי ווען זי האט געזען דעם בריוו, וואס אין די בריוו שטייט אז די רבקה די ווייב די זיין ווייב וואס וועט חתונה האבן אין מעבר לנהר סמבטיון משה רבינו'ס טאכטער זי וועט זיין די מטרוניתא און שרה וועט זיין א שפחה פאר שבתי צבי, וואס האט זי געטון די שרה? פון דעמאלטס מאל אן און ווייטער האט זי געטוישט איר נאמען, זי האט זיך אונטערגעשריבן מטרוניתא רבקה המלכה, אזוי אז זי האט זיך דערקלערט אז זי איז גאר די רבקה פון וועמען דער בריוו רעדט, און אזוי האט זי, אזוי האט זי זיך מחזק געווען, און אזוי האט זי איבערגעדרייט די גאנצע געשעפט די גאנצע נבואות איז סתם צו דערמאנען דעם עולם שבתי צבי האלט דא אזוי ער האט שוין געהאט חתונה געהאט אין איזמיר צוויי מאל זיך געגט אין סאלאניקי האט ער דערקלערט אז ער האט חתונה מיט די תורה עפרא לפומיה און שפעטער אין מצרים האט ער חתונה געהאט מיט דעם שרה סאו די וויפילטע חתונה האלט מען דא שוין אליין צומישט און דא דא א נבואה אז ער גייט חתונה האבן נאכאמאל. מיט מיט מיט די די רבקה. על כל פנים די כבוד וואס שבתי צבי האט דארטן געהאט אין חלב אין ארם צובה איז געווען איין לשער ואין לתאר עס האט דארטן גארנישט געפעלט גארנישט געפעלט א מלך איז ער געווען ער האט געפירט די גאנצע די אידן האבן געהאט א אייגענע אוטונומיה אונטער זיך אבער ער איז נישט געווען צופרידן ער האט נישט געוואלט בלייבן, ער וואלט ווען געקענט בלייבן דארטן אין חלב אין ארם צובה, ער וואלט ווען געקענט גרינדן דעם מרכז, זיין מרכז, זיין הויפט שטאט, און פון דארטן אנפירן דאס גאנצע, די גאנצע געשעפט, די גאנצע כת. ער איז נישט געווען צופרידן, ער האט נישט געוואלט בלייבן אין ארם צובה אין חלב. וויפיל מען האט אים געבעטן האט ער נישט געוואלט בלייבן. פארוואס האט ער נישט געוואלט בלייבן דארטן? ער האט געהאט א אנדערע ציל א אנדערע שאיפה. אים איז געלעגן אין קאפ איין זאך און אהין האט ער געוואלט אנקומען. איזמיר. איזמיר יא, די שטאט פון וואו ער האט אזויפיל געליטן אין די קינדערישע יארן. די שטאט פון וואו ער איז צוויי מאל פארטריבן געווארן. דעם ערשטן מאל נאך גאר אין די פריערדיגע יארן נאכדעם וואס מ'האט די רבנים פון שטאט האבן אים מחרים געווען, און שפעטער ווי ער איז צוריק געקומען אינגאנצן א דעפרעסטער אינגאנצן א פארלוירענע, און זיינע ברודערס האבן אים ארויף געזעצט אויף א אייזל ער זאל זיך אפרייטן קיין ארץ ישראל ווייט אוועק פון זייערע אויגן. יא, די שטאט וואס האט אים אזוי אויסגעשפיגן, דארטן דארף ער אנקומען, און דארטן דארף ער צייגן פאר די גאנצע שטאט ווער ער איז, ער דארף זיי ווייזן את נחת זרועיו וואס זיין כח איז. דארטן אין איזמיר האט ער געוואלט אנקומען. כבוד מלכים האט ער געהאט אין ארם צובה, כבוד מלכים האט ער געהאט אין חלב, אבער ער איז נישט געווען צופרידן. ער האט געוואלט גיין ווייטער קיין איזמיר. און ווען ער האט געמאלדן פאר די אידן פון איזמיר נאך זייענדיג דארטן צוויי חדשים פון בין המצרים תכ"ה, נאך שבעה עשר בתמוז האט מען אים פארטריבן, און ביז אלול צייט האט ער געמאלדן אז ער פארט אוועק פון חלב, איז עס געווען ממש א בכיה, מען האט זיך געבעטן ביי אים ער זאל בלייבן דארט, מען האט אים זייער ליב געהאט, ער האט אויפגעלעבט די גאנצע שטאט, ס'איז געווארן א גאנצע מצב, ער האט בעצם אפגעשטעלט די שטאט, די עולם האט אויפגעהערט צו ארבעטן, אלעס האט זיך אפגעשטעלט דארט, די גאנצע שטאט האט זיך ארומגעדרייט ארום אים. אבער ער האט געוואלט גיין ווייטער, ער האט נישט געוואלט בלייבן דארטן. קומענדיגע וואך אם ירצה השם וועלן מיר זען ווייטער דא ווי שבתי צבי מאכט ווייטער זיין וועג, גייענדיג ווייטער און בויענדיג ווייטער זיין כת וואס ער האט אנגעהויבן בויען, און מען קען זאגן אז דא אין ארם צובה אין חלב איז דאס שוין געווען מיטן. גרעסטן און שטערקסטן שטארקייט, ס'גייט נאך זיין שטערקער און גייט נאך ווערן אסאך מער דראמאטיש, אבער על כל פנים דא האט מען שוין געזען א מלכות, דא איז שוין געווען נישט סתם א מענטש וואס מ'זאגט נביאות אויף אים אהער מיט אהין, ס'איז נישט סתם ס'האט זיך אנגעהויבן א מאוומענט, דא איז עס שוין א מלך בגדוד, דא איז עס שוין א קעניג. און מען גייט זען ווי אזוי ס'פארעמט זיך ווייטער אויס, און וואס ס'געשעט ווייטער, און וואס איז געווען די ריאקציע פון די אידן אין איזמיר, ס'איז דאך א שטאט פון וואו שבתי צבי איז דאך פון דארטן צוויי מאל פארטריבן געווארן און אנטלאפן פון דארטן בבושת פנים, וואס איז די ריאקציע פון די אידן קיין איזמיר ווען זיי זען פאר זיך נישט מער נישט ווייניגער שבתי צבי קומט אן אהין. עמער זעהן דאס אם ירצה השם אין די קומענדיגע וואכן, און ווי מען זאגט בלשון אשכנז, בלשון עם זר, סטעי טונד. צום שלוס וועלן מיר ברענגען א טייערע פיוט, א הערליכן שיר, יעלה יעלה, וואס דער מחבר דערפון איז רבי ישראל נאדזשארה, דער זעלבער מחבר פון דעם קה רבון עלם, אויף וועמען דער ארי הקדוש האט מעיד געווען אז אלע זיינע שירים און פיוטים זענען געשריבן געווארן מיט רוח הקודש. א באזונדערע חשיבות רופט ארויס דער דאזיגער שיר, וויבאלד עס דרוקט אויס גרויס בענקטשאפט פונעם כנסת ישראל מיט'ן באשעפער, מיט'ן זעלבן משל פון דער רעיה מיט'ן דוד, אזוי ווי שיר השירים וואס איז געבויט געווארן טאקע אויף די זעלבע געדאנקען פון שיר השירים. דער דער פזמון גייט יעלה יעלה בואי לגני הנץ רימון פרחה גפני וואס דערמאנט אונז די פסוקים פון שיר השירים באתי לגני פרחה הגפן הנצו הרימונים דעם שיר איז א שמועס צווישן דעם רעיה מיטן דוד וואס זיי שמועסן זיך אויס און איך וועל פארזאגן קודם טאקע די ווערטער אויף לשון קודש צוליב די טייערקייט פון די ווערטער און ווער ס'וויל קען זיך ווענדן צו מיר אויף בליצפאסט וועל איך אים שיקן טאקע די ווערטער צו קענען מיטהאלטן דעם ניגון פון אינדעווייניג וואס דאס האט א באזונדערע חשיבות און דער רעיה דרוקט זיך אויס שובי אלי את בת אהובה שובי את ואני אשובה הנה עמי זאת אות כתובה כי בתוכך אתן משכני און דא ענטפערט אים דער דוד צוריק רעי דודי נפשי פדית ולבת

וועלן מיר יעצט הערן דעם דאזיגן פיוט, דעם דאזיגן שיר, און נאכאמאל צו דערמאנען אז ווער ס'וויל באקומען די ווערטער פון דעם פיוט, די ווערטער פון דעם שיר, וואס איז זייער הארציג און זייער שיין, קען זיך ווענדן צו מיר אויף בליצפאסט, סעמיועל עט האקויסעוו דאט קאם, SAMUEL עט HAKOSEV דאט COM, שמעו ותחי נפשכם.

דערמיט שליסן מיר אונזער פראגראם פון די וואך היסטאריע און ארכעאלאגיע נומער צוויי הונדערט זעקס און צוואנציג, און מיר ווילן נאר לאזן וויסן די נומער ווי מ' מ'קען מיר אונז לאזן הערות און קאמענטארן אויף דעם שמועס און אויף אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן, וואס דאס איז טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין, מען קען אונז אויך דארטן טעקסטן, טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין, אדער קען מען אונז שיקן אויף בליץ פאסט, וואס דאס איז אויף סעמיועל עט הכוסף דאט קאם, דאס איז עס עי עם יו אי על עט העיטש עי קעי או עס אי ווי דאט סי או עם, נאכאמאל, סעמיועל עט הכוסף דאט קאם, עס עי עם יו אי על עט העיטש עי קעי או עס אי ווי דאט סי או עם, און ס'בלייבט אונז נאר איבער אייך צו ווינטשן א גוטן געזונטן תמיד.